בית חלקים משיחת אור לי"ג ניסן תשמ"ג. כנגד ארבעה בנים דיברה תורה, ווי מען רעכנט דאס אויס אלע סוגים, פון א בן חכם ביז דער לעצטער שאינו יודע לשאול, און דא זעט מען א דבר פלא, וואס די הגדה איז מדגיש אז די ערגסטע זאך איז עם הארצות. וואס דערפאר קומט ער צום סוף, לכאורה די ערגסטע זאך איז א ענין פון היפך החכם, זאגט די הגדה דער סדר איז אז דערנאך קומט דער ענין פון תם, וואס דאס איז אויכעט ערגער פון א רשע, על אחת כמה וכמה שאינו יודע לשאול, לכאורה וואס איז דא אזוי ערגער תם? פון א רשע, מיט א רשע דארף מען מער ניט ווי פועל זיין ער זאל תשובה טאן, האט ער אלס מן המוכן ער האט געלערנט תורה, מקיים געווען מצוות, דערנאך רחמנא ליצלן איז ער געווארן היפך החכם, בלשון הגמרא א צדיק גמור, וואס הירהר א הרהור אין א זאך וואס דער הרהור איז תופס מקום, ווערט ער פונקט דער היפך פון דעם צדיק, דערנאך איז דורך איין הרהור ווערט ער צוריק א צדיק און א צדיק גמור, פרעגט מען אבער אויף דערויף די שאלה, ער דארף האבן תורה און מצוות, ער דארף האבן לבושים, וואו וועט ער נעמען די לבושים, מען קען נישט קומען קיין ערום, קיין נאקעטע, אמת טאקע ער האט זיך ארויסגענומען. פון דעם צד שכנגד אוועקגעשטעלט זיך אין א מקום של אורה, כדי אבער קענען צו פארנעמען דעם אייבערשטן מקביז בכבודו ובעצמו, מוז מען האבן כלים אויף דעם, און די כלים אויף דעם איז דאס תורה ומצוות אזוי האט דער אייבערשטער איינגעשטעלט.

אז ער וועט תשובה טון, די שאלה איז נאר וועלכן טאג דאס וועט טרעפן, אבער אז ער וועט תשובה טון איז עס א דבר ברור, מקרא מלא דיבר הכתוב, און דער אלטער רבי ברענגט עס אראפ אין הלכות תלמוד תורה, נישט נאר וואס ער ברענגט עס אין ספר תניא קדישא, אויב ס'איז דא א חילוק פון שלחן ערוך הלכות, ברענגט ער דאס אויכעט אראפ אין הלכות תלמוד תורה.

א תורה ומצוות וואס ער האט געלערנט קודם שעשה תשובה, איז דאס מוסיף כח אין יענעם ארט, בשעת אבער ברגע כמימריה א הרהור תשובה האט ער א פארטיגן קונה עולמו, אז מען דארף קנעלן און פועל זיין ביי דעם תם, איז צום אלעם ערשטן דארף מען מיט אים קנעלן פתח לו, דערנאך נאכן פתח לו דארף ער טון. דארף ער אנהייבן רעדן תורה און אנהייבן טון מצוות, און דערנאך במשך הזמן וועט ער קונה זיין עולמו. על אחת כמה וכמה שאינו יודע לשאול. וואס איז דא די הוראה בנוגע לפועל, און די הוראה וואס איז במיוחד נוגע בזמנים אלו, וואס בזמנים אלו ניטא קיין רשעים. ס'דא רשעים בנוגע למעשה, בשעת מ'קוקט זיך צו צו זיי, איז וואס זענען זיי תינוקות שנשבו לבין העכו"ם. ס'איז ניטא צו וועמען צו האבן קיין טענות, ער האט באקומען אזא מין חינוך, ער האט קיינמאל נישט געזען, ער ווייסט נישט וואס דאס איז, וואס דאס איז בהשגחה פרטית, דאס איז נישט געווען באשמתו, ס'איז דא אזוינע רחמנא ליצלן וואס זיי האבן דאס בוחר געווען. קינדער וואס זענען געבארן געווארן אין די לעצטע פופציג זעכציג זיבעציג יאר, ווער רעדט נאך במדינה זו, איז די וואס גייען נישט בדרך התורה והמצוה, איז דאס מער נישט מצד עם הארצות, מ'האט זיי נישט דערציילט וועגן אידישקייט, אדער דערציילט אין אזא מין אופן אז ס'איז גארנישט נישט געבליבן נאכן דערציילן. וכידוע רחמנא ליצלן וואס איז דא אזוינע וואס רעדן זיך איין אז דער ענין פון בר מצוה אדער בת מצוה איז דאס בלשונם גראדואישן פראם אידישקייט, ניט ער ווערט א בעל חיוב מחויב בתורה ומצוות און גייט אריין אין אידישקייט, ביי זיי ענדיגט זיך דערמיט דער חינוך פארבונדן מיט אידישקייט, דערמיט וואס ער זאגט א דרשה צו דער בר מצוה. און מען גיט אים מתנות, און ווער רעדט נאך אויב ער איז אזא תלמיד חכם, אז ער קען גאר עולה לתורה זיין און מאכן די ברכות, על אחת כמה וכמה אויב ער קען נאך זינגען די ברכת הפטורה אדער זינגען די תפילה לפני העמוד. און דערמיט רחמנא ליצלן ענדיגט זיך, אז מען קומט אים צו גיין, מען פרעגט אים צי איז ער א חכם, רשע, תם, שאינו יודע לשאול, ס'איז גארנישט שייכות אין דערויף קיין ספק, ער איז אינו יודע לשאול, ער ווייסט נישט פון די גאנצע מציאות, און ווייסט גארנישט אז ס'דא וועגן וואס צו פרעגן, וואס דאס איז דער לימוד עיקר בנוגע למעשה פון חינוך במדינות אלו, אז צום אלעם ערשטן דארף מען זיך נעמען במלוא המרץ, ווי אזוי קאן דאס זיין, און ניטא קיין אנדער וועג. מען דארף אים אריינגעבן אין א חינוך אז מען זאל מיט אין א בית ספר מען זאל מיט אים לערנען אידישקייט, ניטא קיין אנדער וועג אויף דעם, מען קען געבן צדקה, מען קען מתפלל זיין להקדוש ברוך הוא, מען קען טון אלע עניינים, בויען בניינים אויף חינוך, אבער כדי אז זיין קינד זאל לערנען תורה און עס זאל נישט זיין קיין אינו יודע לשאול. דארף זיין קינד לערנען ביי א מלמד אדער ביי א מדריך אדער ביי א מורה, א פרוי א מיידל וואס זי זאל מיט דעם קינד לערנען תורה בפשטות, ווארום לא יגעת ומצאת העלפט נישט, און דא ניט דער פשט אז יגיעה וועט זיין פון עמיצן אן אנדערן און מצאת וועט זיין דער קינד, נישט דאס איז דער פירוש אין גמרא, דער פירוש אין גמרא איז אז ס'דארף זיין די יגיעה פון דעם. וואס מען וויל אז ער זאל געפינען, וואס דערפאר אז מען גיט הון תועפות אויף חינוך הכשר, חינוך על טהרת הקודש, מיט אלע עניינים הכלולים בזה, און ווי דערמאנט פריער, פירותיהם בעולם הזה והקרן קיימת לעולם הבא, כדי אז זיין קינד זאל נישט זיין קיין אינו יודע לשאול, איז דא איין און איינציגע וועג. ער זאל אים אריין געבן אין א בית ספר וואו מען לערנט דארט אידישקייט אויף א אידישן וועג, דאס וואס ער גיט צדקה און זאגט תהילים און טוט כל עניינים טובים און זעט אז א צווייטער זאל מחנך זיין זיין דעם צווייטענס קינד על דרך התורה והמצוה, דאס העלפט צו. אז דעם חינוך וואס זיין קינד וועט באקומען וועט עס זיין בהצלחה רבה ומופלגה, ווארום דער פאטער און די מוטער האבן געגעבן צדקה, און געגעבן צדקה בהפלגה, און געגעבן צדקה אויף חינוך הטהור, אדער חינוך הכשר, חינוך על טהרת הקודש, וואס אט דעמאלט העלפט דאס צדקה תרומם גוי, אז דאס וואס ביי אן אנדער קינד

דארף ער זען אז אחד פון אלף הנכנסין למקרא, זאל זיין קינד זיין צווישן אָדער ביי די וואס זיי גייען אריין אין אן אלף בית חדר, אלף בית כפשוטו און אלף בית אין אידישקייט, וואס דאס איז דער יסוד קאמא און דאס איז דער ביאור פארוואס שאינו יודע לשאול שטייט צום סוף, און ווי מען האט געזען בפשטות